וועלן היינט לערנען צוזאמען א שיחה אין לקוטי שיחות חלק י ז, די קעפל פון דעם שיחה איז פרק שישי, פרקי אבות, דא אויבן שטייט אבות דערנאך שטייט פרק שישי, דאס איז אין עמוד פֿיר הונדערט און איינס אין לקוטי שיחות חלק י ז. דרך אגב מיט דעם מאכן מיר אויכעט א סיום אויף חלק י ז, א סיום אויף פרקי אבות, פרק שישי, דאס לערנט מען אלעמאל דעם שבת פאר שבועות, און אויכעט א סיום אויף גאנץ חלק י ז. נאר צו מדגיש זיין פאר מיר גייען אנהייבן לערנען די שיחה און זאגן וואס די שיחה רעדט זיך, איז זאגן אז דער פרק שישי וואס מען נוצט דאס אין פרקי אבות איז ווי ווערט גאר אנגערופן קנין תורה, און ס'איז גארנישט קיין חלק פון פרקי אבות, און בכלל און וויבאלד אז מ'לערנט אין די וואכן פון פסח ביז שבועות האט מען איינגעשטעלט אז מ'לערנט פרקי אבות איז דא אסאך סיבות אויף דעם דער רבי האט גערעדט אויף דעם זייער געשמאק וואס די סיבה איז וויבאלד אז ס'איז דא נאר פינף פרקים אין פרקי אבות איז דאך דא זעקס שבתים ווי מען זאגט דעם קומענדיגן שבת שבת פאר שבועות איז דער זעקסטער שבת פון פסח האט מען צוגעשטעלט צו דעם צוזאמגעגעבן פרק שישי און ס'באמת נישט שייך צו פרקי אבות און ווי עס ווערט אראפגעברענגט אין ספרים אז אפילו נישט כחלק פון ש"ס דערפאר אין פירוש המשניות פון דעם רמב"ם איז גאר נישטא אויף דעם קיין פירוש איז גאר נישטא אויף דעם דארטן ווייל לכאורה קומט אויס אז רבינו הקדוש ווען ער האט געמאכט די משניות האט ער נישט אריינגעשטעלט די זאכן פון דעם פון דעם פרק וואס ווערט אנגערופן קניין תורה שפעטערדיקע דורות שפעטערדיקע צייטן האט מען צוזאמגעקליבן די אלע זאכן פון די תנאים, אזוי ווי רבי מאיר וואס מיט דעם הייבט מען אן דעם פרק וואס זיי האבן געזאגט און מען האט געמאכט פון דעם א פרק וואס הייסט קניין קניין תורה, דער שיחה איז פשוט געוואלדיגע חידושים נפלאים, מ'וועט לערנען א משנה אין פרק די ערשטע משנה אין פרק ו' ווי מיר רופן עס אן ווייטער פרק ו', מיר לערנען איין משנה און ס'דא אויף דעם לכאורה איז דא אויף דעם לכתחילה זיבן שאלות און צום סוף שיחה האט דער רבי צוגעגעבן נאך א שאלה און אויכעט א חידוש נפלא און עסענשעלי לויט דעם ביאור וואס ער האט געגעבן אויף די זיבן שאלות וועט ווערן די שאלה אויכעט אראפגעפאלן פשוט כפתור ופרח געשמאק און אן דעם איז גארנישט פארשטאנדיג די משנה ס'ווערט א נייע ליכט אין די משנה וואס רבי מאיר האט געזאגט ס'ווערט א אים פון רבי מאיר זיין נאמען דאך נישט געווען אמאל רבי מאיר האט דאך געהייסן פון פון ליכט אות אלף רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, אזוי הייבט זיך אן דער פרק, יעדער, דער רבי מאיר זאגט אז יעדער איינער וואס לערנט תורה לשמה איז זוכה צו אסאך זאכן, כו', און ער רעכנט דערנאך אויס אסאך דברים, א גאנצע, א גאנצע ליסט, א ליסטע פון דברים צו וועלכע דער עוסק בתורה לשמה איז זוכה. דאס וואס די משנה הייבט זיך אן פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שווערע שאלה דארף מען פארשטיין וואס פאר א סוג אידן איז רב מאיר אויסן מיט זיין הוראה צו וועמען רעדט ער די שאלה ווערט צו רעדט ער צו אידן וואס האלטן ביי תורה לשמה זאגט ער זיי אז זוכה לדברים הרבה אדער ער רעדט צו אידן וואס איז נישט זוכה לשמה אז זיי וועלן לערנען תורה לשמה וועט ער זוכה זיין לדברים הרבה דאס וואס דער רבי'ס ערשטע שאלה איז זייער געשמאק דארף מען פארשטיין וואס פאר א סוג אידן איז רב מאיר אויסן מיט זיין הוראה ממה נפשך רעדט ער וועגן א אידן וואס זיין לערנען איז שוין לשמה, פארוואס איז אים נוגע אז ער וועט זוכה זיין צו דברים הרבה? ער לערנט דאך לשמה, לשמה מיינט צוליב די תורה אליין, שפעטער קומט אריין די שיחה, וועט דער רבי נאך מדגיש זיין נאכמער וואס מיינט לשמה, וואס דער ווארט לשמה וואס דאס מיינט, דערווייל לערנען מיר אז לערנט לשמה צוליב די תורה אליין, און נישט צוליב די דברים צו וועלכע ער איז זוכה. עס קען דאך נישט זיין אז ער רעדט צו איינעם וואס ער לערנט שוין תורה לשמה, ער לערנט תורה לשמה, קומט אויס ווי מען לערנט שפעטער, ער לערנט אפילו נישט אויף צו וויסן די הלכות ווי אזוי זיך צו פירן, ער לערנט זיך נישט ווי אזוי מען דארף זיין שבת, און ווי אזוי מען דארף זיין אין דער וואך, און ווי אזוי מען שטייט אויף, און ווי מען טוט אן ציצית מיט תפילין, ער לערנט ווייל ער וויל לערנען דעם אייבערשטן תורה, זיין מחובר און מקושר צום אייבערשטן. ווערט דאך א שאלה, קען נישט זיין אז ער רעדט צו אים. לאמיר זאגן אז ער רעדט און אויב ס'רעדט זיך וועגן א אידן וואס האלט נאך נישט ביי לערנען תורה לשמה, זאגט אים רבי מאיר, אז איר וועסט לערנען תורה לשמה וועסטו זוכה זיין צו די אלע זאכן. און אויב ס'רעדט זיך וועגן א אידן וואס האלט נאך נישט ביים לערנען תורה לשמה, און די כוונה איז צו באווירקן אים ער זאל לערנען תורה לשמה, רבי מאיר וויל האבן אויף אים א השפעה ער זאל לערנען תורה לשמה. וויבאלד ער וועט לערנען בכדי צו דערגרייכן די דברים הרבה, וועט דאך דאס ווייטער נישט זיין קיין לימוד לשמה. ממה נפשך, צו וועמען רעדט ער? זאל ער רעדן צו דעם וואס לערנט תורה לשמה, אינטערעסירט אים נישט די דברים. איינער וואס ער זאגט אז ער זאגט אים אז ער זאל לערנען תורה לשמה, ער לערנט נאכנישט תורה לשמה, איז אויב ער וועט לערנען צוליב די דברים הרבה, איז דאך ווייטער נישט לשמה, לערנט ער דאך לשמה אויף די זאכן וואס ער גייט קריגן. שווערע שאלה. דער רבי וועט טרייען צו ענטפערן א ענטפער און וועט זאגן ער קען עס נישט אננעמען מיר וועלן נאך בלייבן ביי די שאלה צו וועמען רעדט רבי מאיר לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז דאס איז על דרך ווי דער ביאור פון רמבם דער רמבם אין הלכות תשובה ריש פרק ט זאגט אין דעם וואס תורה איז מבטיח גשמיות'דיגע טוב אלס שכר פאר לימוד התורה און קיום המצוות אין תורה געפינען מיר אזוי פיל אפילו אין קריאת שמע מען זאגט עס דריי מאל א טאג מען זאגט עס אין דער פרי מען זאגט עס פארן דאווענען אין אין שמע ישראל דארט איז נאר א האלבע קריאת שמע אבער מען זאגט עס א פאר מאל אין טאג וואס ס'שטייט דארט ונתתי עשב בשדך ואכלת ושבעת מיט אלע זאכן וואס ס'שטייט אם בחוקותי תלכו מ'האט יעצט געלערנט געלייענט יעצט מיר האלטן עס אין פרשת במדבר אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם מיט אלע זאכן וואס ס'שטייט די אלע זאכן זאגט דער רמב"ם אז דאס וואס די תורה איז מבטיח גשמיות'דיגע זאכן, כאטש אז לכאורה איז דאס נישט בהכרח צו זיין א שכר פאר תורה ומצוות, עס קען נישט זיין אז די זאכן זענען א שכר פאר תורה ומצוות, א שכר פאר תורה ומצוות איז אינגאנצן א אנדער סארט זאך, מ'עט ס'דארף זיך רעדן וועגן רוחניות'דיגע עניינים, תורה איז רוחני, אז מען לערנט תורה קריגט מען א רוחניות'דיגן שכר, שכר, זאגט דער רמב"ם אז דאס וואס די תורה איז מבטיח אזויפיל שכר בגשמיות, אז דאס איז בכדי א איד זאל וויסן, לשון פון רמב"ם, שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש וכו', אויב מיר וועלן לערנען תורה מיט שמחה און מיט א גוטהארציגקייט, וואס עט זיין יעמאלט? שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה וכו', דער אייבערשטער וועט אוועקנעמען אלע זאכן וואס זיי שטערן אונז פון לערנען און טון די מצוות, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה וכו'. ווי דער רמב"ם זאגט קלאר, אז דאס איז נישט קיין ענין וואס א תשלום שכר פאר די פאר די פאר לערנען תורה, דער אייבישטער עט דיר מספק זיין אלס וואס דו דארפסט, פרנסה, נחת, נישט האבן קיין טראבל מיט שכנים, אלע סארטן זאכן וואס ס'קען זיין בעיות ביי א מענטשן, וועט דער אייבישטער אראפנעמען, ווען? ווען דו לערנסט בשמחה ובטובת נפש, וועט ער אראפנעמען די אלע זאכן, זאלסט קענען לערנען מער און מער. איז לכאורה זאגט דער רבי, לויט דעם רמב"ם וואלט מען קענט ענטפערן אז דאס זאגט רב מאיר, ועל דרך זה בענייננו וואלט מען קענט זאגן מיט דעם מיט דעם זאגט מיט דעם זאגט אז מיט דעם זאגט אן רב מאיר דעם עוסק בתורה לשמה ער זאגט אים אן ווער וואס לערנט שוין תורה לשמה זאגט ער אים אז ער איז זוכה לדברים הרבה וועלכע וועלן העלפן אראפנעמען די מניעות און בלבולים אין זיין לימוד התורה דאס וואס רב מאיר מיינט צו זאגן אזוי ווי דער רמב"ם זאגט בכלל אויף לערנען תורה וואס פאסט דאך נישט די אלע די אלע יעודים גשמים זאגט ער ס'איז טאקע נישט קיין יעודים גשמים אלס א שכר ס'איז יעודים גשמים וואס מען זאל קענען לערנען בעסער, די זעלבע זאך קען דאך זיין דא אויך די זעלבע זאך. און מען קען נאך זאגן דער רבי לייגט צו אין די הערה אז נוסף אויף דעם סיוע צונעמען די אלע מניעות אז מען זאל קענען לערנען תורה, עט זיין א העכערדיקער לערנען און לימוד התורה גופא וועט זיין גאנץ אנדערש, ווי דער לשון איז מגלין לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק, אזוי זאגט רב מאיר עס קען דאך זיין אז דאס איז די סיבה וואס רב מאיר זאגט אז אז עוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה מיינט ער אויך נישט אז ער מיינט אזוי ווי דער רמב"ם ער מיינט נישט קיין גשמיות ער מיינט אז פון דעם עט מען קענען זיצן און לערנען בעסער און רואיגער ווי ער איז גלייך ממשיך רב מאיר אליין איז ממשיך ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי לו די גאנצע וועלט איז ווערט פאר אים וואס מיינט אז אלץ וואס איז דא אין די וועלט עט אים נישט שטערן און ס'עט אים נאך אונטערהעלפן וואס מיינט דער רבי איז מסביר אז נישט נאר זיינען די עניני עולם אים נישט מבלבל נאר אדרבה די גאנצע וועלט כדאי הוא לו די ענינים פון וועלט העלפן אים ארויס ער זאל קענען עוסק זיין אין תורה מתוך מנוחה ושלווה איז ממילא דער תירוץ איז אז רב מאיר ווען ער זאגט זוכה לדברים הרבה מיינט ער נישט אלס אן ענין פון א שכר וואס פון דעם וואס מ'לערנט תורה וועט ער קריגן די אלע זאכן ווייל אויב אזוי שטימט דאך נישט אויב דו לערנסט לשמה אויב לערנסט לשמה, לערנסט דאך נישט פאר די זאכן. אויב דו ווילסט משכנע זיין א אידן זאל לערנען לשמה, ער לערנט נאך נישט לשמה, אינטערעסירט אים נישט די אלע זאכן, ער וועט לערנען פאר די זאכן, איז דאך ווייטער נישט לשמה. נישט דער רבי, דאך וואלט נישט געקענט ענטפערן, דער רבי האט עס גלייך אפגעפרעגט. דער ביאור איז אבער נישט מספיק, ווייל דאס פארענטפערט נאר עטליכע פרטים פון די זאכן וואס רבי מאיר רעכנט אויס. רבי מאיר רעכנט דאך אויס, זוכה לדברים הרבה, אין די דברים הרבה איז דא אביסל וואס מען קען עס פארענטפערן אז רב מאיר מיינט אז ס'וועט אים פשוט אז ער קען זיין גרינגער צו לערנען מער און מער אבער די אלע אנדערע זאכן וואס ער זאגט שטימט נישט דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה וואס קען זיין די זאכן וואס קענען ארויסהעלפן אז מען קען טייטשן אויף דעם אז אזוי ווי דער רמבם אז מ'וועט לערנען ווי ס'דארף צו זיין מיט א שמחה מיט א טובת נפש וועט דער אויבערשטער צונעמען אלע מניעות זאגט דער רבי אין די הערה רב מאיר איינע פון די זאכן זאגט ונותנת לו מלכות וממשלה אז ער האט מלכות וממשלה וועט ער קענען לערנען מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים וועט ער קענען לערנען אוהב את הבריות משמח את הבריות ונהנין ממנו דערפאר וועלן די בריות אים נישט שטערן צו דעם ענין פון לערנען אדרבה זיי וועלן אים העלפן וויבאלד אז זיי זעען אז נהנין ממנו עצה ותושיה וועלן זיי אים העלפן די זאכן ווייסט מען טאקע יא אז זיי מאכן ברייטער און געשמאקער דעם לערנען אבער כמה וכמה פון זיי האבן נישט קיין שייכות צו דער באווארעניש פון יסיר ממנו דעם לשון פון רמבם דעם לשון וואס דער רמבם זאגט יסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו פון לימוד התורה לשמה ס'האט גארנישט צו טון צו דעם אינגאנצן אויב אזוי קען מען דאך נישט זאגן אז דאס האט געמיינט ר' מאיר בלייבט דאך ווייטער צוריק די שאלה צו וועם ער רעדט רב מאיר אויב ער רעדט צו איינעם וואס לערנט תורה לשמה אט איז וואס זאגסט אים אז ער וועט קריגן דברים הרבה איז דאך עס נישט לשמה פארקערט פון צווייטן זייט אויב דו רעדסט צו א מענטש וואס דו ווילסט ער זאל אנהייבן לערנען תורה לשמה איז אויב דו זאגסט אים אז ער זאל לערנען צוליב די זוכה לדברים הרבה לערנט ער דאך שוין ווייטער נישט לשמה אות ב' פון די זאכן וואס רב מאיר רעכנט אויס זענען דא אזעלכע אויף וועלכע עס פאסט לכאורה בכלל נישט צו זאגן אז זיי זענען דער שכר פאר עוסק בתורה לשמה דווקא ולדוגמא אחדים. אין אות ב' וועט דער רבי פרעגן, ווי געזאגט פריער, אז ס'דא דא זיבן שאלות, דער רבי וועט יעצט פרעגן שאלות אויף די זאכן וואס רבי מאיר זאגט אים אז ער וועט קריגן, דערנאך וועט דער רבי פרעגן אין אות ג' שאלות אויף דעם לשון פון רבי מאיר. יעצט גייען מיר פרעגן אויף א דוגמא, דער רבי ברענגט נאר אפאר פון זיי, אז איינער וואס עוסק לשמה, זאגסטו אז ער העט זוכה זיין צו די די זאכן, עס לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל אז נאר איינער וואס לערנט תורה לשמה העט האבן די זאכן, דער רבי ברענגט דריי שאלות, א', אוהב את המקום, זוכה לדברים הרבה, איינער פון זיי איז אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אויף דעם איז דאך דא א חיוב מצוות עשה מן התורה. שטייט דאך אין תורה אין פרשת ואתחנן און אין פרשת קדושים, שטייט ואהבת את השם אלוקיך ואהבת לרעך כמוך. איז קומסטו מיר זאגן אז איינער וואס לערנט תורה לשמה איז זוכה אז אוהב את המקום און אוהב את הבריות? לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל. וואס האט רבי מאיר דא געוואלט? ב'. נאך א זאך וואס רבי מאיר זאגט, מרחקתו מן החטא. נעמט אים אוועק, ס'מאכט אים ווייט פון זינדיגן. זאגט דער רבי, דארף מען דען אנקומען צו דער מעלה מיוחדת פון שכר פאר תורה לשמה, בכדי צו דערווייטערן א אידן פון א חטא? א איד וואס לערנט תורה לשמה, דורך דעם האט ער א שכר וואס דער אייבערשטער וועט אים נישט לאזן צוגיין צו אן עבירה. דערויף איז גענוג דער הרגש פון יראת העונש, יראת החטא, א איד וואס ער טראכט זיך אריין, און ער האט יראת עונש, ער האט יראת חטא, ער האט מורא אדער פאר דעם עונש, ס'איז א נידעריגערע דרגה, ער האט מורא פאר דעם, פאר דעם עונש, אדער ער האט מורא פשוט פאר די עבירה אליין, ער וויל נישט ווערן אפגעריסן פון דעם אייבערשטן. איז דאס אליין דאך גענוג, וואס זאגסטו מיר אז דאס איז א ענין פון א, פון א שכר, אויב ער איז א לומד תורה לשמה, העט ער האבן מרחקתו מן החטא. דער רבי לייגט נאך צו נאך מער, נאך מער, פריער אין פרקי אבות, אין פרק ב' און אין פרק ג', געפינט מען מפורש, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דער לשון איז קלאר, ואין אתה בא לידי עבירה, וועסט גיין אוועק פון די עבירה, שטייט נישט דארט וועגן אז איינער וואס לערנט תורה לשמה, קריגט ער א שכר, אז ער העט נישט אנקומען צו אן עבירה, שטייט אז הסתכל בשלושה דברים, מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, באטראכט דאס גוט אין דיין קאפ, וועסטו נישט קומען לידי עבירה. און דאס זענען דברים פשוטים וואס די הסתכלות דער אריינטראכטן אין זיי האלט אפ פון א עבירה, און דא קומט רבי מאיר און זאגט מיר אז איינער וואס לערנט תורה לשמה, געוואלדיגע דרגה תורה לשמה, איז ער זוכה, וואס איז ער זוכה? אז מרחקתו מן החטא. פארשטייט זיך אינגאנצן נישט וואס ער זאגט דא. די דריטע שאלה, ער זאגט נאך א זאך, וואס זאגט רבי מאיר? מוחל על עלבונו. ער איז מוחל אז איינער פארשעמט אים איז ער אים מוחל. זאגט דער רבי לכאורה איז אין דעם נישט ניכר די גרויסע מעלה וואס קומט פון לערנען תורה לשמה. רב מאיר זאגט אז איינער וואס לערנט תורה לשמה איז ער מוחל אז מ'טשעפעט אים. זאגט דער רבי ווארום מוחל זיין אויף אן עלבון, דאס הייסט אז ער פילט די באליידיגונג, איז נאך נישט די אמת'ע מעלה פון ביטול. וואס דערציילט אונז רב מאיר? אז ער איז לערנט תורה לשמה, עט ער זוכה זיין אז ער עט זיין מוחל אויף עלבונו. דאס מיינט אז ער איז א גאנצער מציאות און ער פילט אז יענער האט אים געטשעפעט און ער איז אים מוחל. דאס איז די העכסטע דרגה וואס מען קומט צו פון תורה לשמה, און דער רבי איז מסיים, א טיפערער ביטול איז ווען דער עלבוין הארט אים איבערהויפט נישט, מען דארף נישט אנקומען צום מוחל על עלבונו, ער האט אים גארנישט געטשעפעט, ער איז בטל, ס'איז א פשוט'ער בטל'דיגער איד, ער דרייט זיך ארום אינגאנצן אין ביטול, מי אני מה אני, ער לערנט לשמה, און ער פילט נישט קיין דאס, קומט ר' מאיר און זאגט ניין, מוחל על עלבונו. א טיפערער ביטול איז ווען דער עלבוין ארט אים איבערהויפט נישט, ווען ער פילט זיך נישט באליידיגט פון לכתחילה, נישט ער פילט זיך באליידיגט און ער דארף יענעם מוחל זיין. האבן מיר שוין פיר שאלות, באלד איבער'חזר'ן נאך די אנדערע דריי, וועלן מיר איבער'חזר'ן אלע זיבן שאלות. אות ג'. עס זענען אויך דא כמה דיוקים אין לשון פון דעם מאמר פון רבי מאיר ומהם, דער רבי ברענגט אראפ נאר אפאר, עכ"פ דריי. א', דער לשון שטייט דארט ומלבשתו ענווה ויראה, אז ס'טוט אים אן ענווה ער ווערט א ענו און יראה ער האט מורא פארן אייבערשטן, זאגט דער רבי פארוואס זאגט ער דעם לשון מלבשתו און נישט על דרך הרגיל אז דורך תורה לשמה נעשה ענו וירא, וואס הייסט מלבשתו ענווה? נעשה ער איז געווארן ער ווערט א ענו וירא, אויב ער לערנט תורה לשמה ווערט ער א ענו און א ירא, אדער א אנדער לשון האט געדארפט שטיין, יבוא לענווה ויראה, ער וועט לערנען תורה לשמה וועט ער קומען צו ענווה ויראה, דער רבי לייגט צו וכדומה, ס'דא נאך זאכן וואס ס'האט געקענט שטיין, וואס איז דער לשון מלבשתו? ב. צווייטע שאלה, וואס איז די הדגשה נהנים ממנו עצה ותושיה? אז מען איז נהנה פון אים עצה ותושיה, נישט לכאורה האט געדארפט שטיין מבקשים ממנו, אויב דו לערנסט תורה לשמה און אידן קומען בעטן ביי דיר א עצה, אדער מקבלים ממנו, וואס איז די לשון נהנים? וואס הייסט נהנים ממנו עצה ותושיה? ג. ביים סיום פון דעם מאמר שטייט מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים ס'הייבט אים אויף העכער און העכער אויף אלע מעשים וואס דער אייבשטער האט באשאפן פרעגט דער רבי וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי לשונות אין תוכן און אין ענין וואס איז מיינט דער תוכן מגדלתו וואס מיינט מרוממתו מרוממתו און וואס איז דער ענין וואס ער דארף האבן צוויי סיי דער תוכן און סיי דער ענין. האבן מיר געלערנט דא א משנה, וואס שטייט אין פרקי אבות פרק ו', וואס געזאגט פריער, אז דאס איז, אז דאס ווערט אנגערופן קניין תורה, איז גארנישט קיין פרקי אבות, כ'האב פארגעסן צו זאגן פריער, דאס נעמט זיך, די משניות וואס זענען צוזאמגעקליבן, קומט דאס פון מתנא דבי אליהו רבה, און פון מסכת כלה רבתי האט מען אויסגעקליבן די אלע משניות וואס האט צוטון מיט קניין תורה. און געפרעגט אויף דעם זיבן שאלות דער זאך איז צו וועמען רעדט צו וועמען רעדט רב מאיר אויב ער רעדט צו איינעם וואס לערנט שוין לשמה איז ביי אים נישט נוגע די דברים הרבה און אויב דו ווילסט ער זאל לערנען לשמה זאגסט אים אז ער וועט קריגן דברים הרבה וועט ער דאך שוין נישט לערנען ווייטער לשמה ער וועט לערנען צוליב די זאכן און נאך געווען די שאלה וואס איז דער לשון אוהב את המקום אוהב את הבריות אויף דעם דארף מען אנקומען אז מען לערנט תורה לשמה קומט מען צו צו אוהב את המקום א קלארער פסוק ואהבת את השם אלוקיך ואהבת לרעך כמוך די דריטע שאלה איז געווען, שטייט מרחקתו מן החטא. דאס איז דער עניין אויף לומד תורה לשמה, די גרעסטע דרגה וואס עס קען זיין. אויב מ'לערנט אויף אזא אופן, וועט עס אים מרחק זיין מן החטא. ס'איז דא א קלארע משנה, מ'האט געלערנט פריער, אז עס שטייט קלאר, אז הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מ'דארף נישט לערנען תורה לשמה צו זוכה זיין אז ער זאל ווערן אוועקגערוקט ווייט פון א עבירה. און נאך די דריטע זאך וואס שטייט דארטן, מוחל על עלבונו, אז איינער וואס לערנט תורה לשמה, איז זוכה אז ער ווערט א פיינער מענטש, איינער טשעפעט אים איז ער אים מוחל. פרעגט דער רבי, דאס קומט ארויס פון תורה לשמה? דאס דארף זיין ביי יעדן איינעם. ביי איינעם וואס לערנט תורה לשמה, האט רבי מאיר געדארפט זאגן, אז ער קומט צו א דרגה, ער באקומט אזא ענין השכר, אז ער וועט גארנישט פילן אז מען האט אים געטשעפעט. ער לערנט תורה לשמה נאר פאר'ן אייבערשטן, אפילו נישט אז ער זאל ווערן צוגעבונדן צום אייבערשטן מיט לערנען ווייטער, ער לערנט תורה לשמה ממש, ווייל ער וויל לערנען, ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן לערנען. איז די גרעסטע מעלה זיינע איז אז ער וועט ווערן געטשעפעט און ער וועט מוחל זיין, לייגט זיך נישט אין שכל. די פערטע און פינפטע שאלה איז געווען, וואס עס שטייט ארום פון די לשונות, מלבשתו ענווה ויראה, פארוואס שטייט נישט נעשה עניו וירא, א נארמאלע א נארמאלע ווארט, וואס איז מלבשתו? זי טוט אים אן. איז די זעקסטע שאלה געווען, וואס איז דער לשון פון נהנין ממנו? ס'לייגט זיך מער אין שכל צו שטיין, אדער מבקשים ממנו, מען קומט אים בעטן א עצה, אדער מקבלים ממנו, וואס איז נהנין, נהנין ממנו עצה ותושיה. זיבעטע שאלה געווען, אז צום סוף זאגט ער מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. וואס זענען די טייטש פון די ביידע זאכן, און וואס איז דער ענין וואס ער ברענגט ביידע. אות ד' וועט דער רבי אנהייבן צו מסביר זיין וואס רבי מאיר האט דא געמיינט און מחדש זיין וואס דא ליגט וואס וואס טוט זיך דא אות ד' דער ביאור אין דעם רבי מאיר איז מדייק אז דא רעדט זיך וועגן איינעם וואס איז עוסק בתורה לשמה אזוי שטייט קלאר רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה דער רבי האט אונטערגעשטראכן עוסק און לשמה וואס די כוונה אין דעם איז אז ס'איז דא דא צוויי אופנים ס'שטייט עוסק און לשמה. מוז מען זאגן אז דא איז דא צוויי זאכן. וואס זענען די צוויי זאכן? וועט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק. לשמה, די ערשטע זאך, מיינט אז מען לערנט נישט צוליב אויסנוצן דעם לימוד אויף וועלכן ס'איז תכלית. נישטא קיין תכלית אין דעם לערנען. אויסער, וואס איז דער גאנצער תכלית וואס ער לערנט לשמה? דעם לימוד גופא. ער לערנט ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן לערנען. ס'איז דא א מצוה אויף לערנען. דער רבי לייגט צו, אפילו נישט צוליב א קדושה'דיגן תכלית. וואס קען זיין א קדושה א קדושה'דיגע תכלית ווי לידע את המעשה אשר יעשון וכיוצא בזה ער לערנט ווייל ער וויל וויסן ווי מען דארף ווי מען דארף היטן שבת נאר ער ווייסט שוין אלע זאכן ווי מען היט שבת ער ווייסט די אלע הלכות ווען ער לערנט תורה יעצט לערנט ער לשמה נאר פאר לימוד התורה נאר בלויז צוליב תורה וואס איז דאס השגת התורה ער וויל משיג זיין תורה בלויז צוליב אונטערגעשטראכן, לימוד התורה עצמה, דאס מיינט דער ענין פון לשמה, וואס איז דער ענין וואס רבי מאיר לייגט צו כל העוסק בתורה לשמה, און עוסק בתורה לשמה איז די צווייטע זאך, מיינט אז ער לערנט אין דעם אופן פון מיט עמל ויגיעה, עוסק שטייט נישט, שטייט נישט כל הלומד תורה לשמה, שטייט כל העוסק, וואס הייסט עוסק בתורה לשמה, ער איז עוסק אין דעם, ס'ביגיעה, ס'איז בעמל ויגיעה. און נאכמער אז זיין לערנען איז בדוגמא ווי איינער וואס פירט א עסק כפשוטו, וואס הייסט וואס הייסט כל העוסק עוסק רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה, ביי דיר איז דאס אזוי ווי דיין געשעפט, ווי אזוי ביי א צווייטן א געשעפט, א עסק כפשוטו, וואס טוט זיך אין א עסק כפשוטו, וואס ער איז אין דעם פארנומען טאג און נאכט, ביז ער הערט נישט אויף צו טראכטן וועגן דעם, אזוי אז זיין גאנצע חיות און הארעוואניע איז אין לימוד התורה לשמה ביז דאס ווערט זיין גאנצע מציאות און מהות. דערפאר שטייט דער לשון כל העוסק, ערשטנס דער ענין פון עסק אז ס'איז בעמל ויגיעה, און די צווייטע זאך אין דעם ענין פון פון עוסק בתורה מיינט אז ס'איז ביי א ביזנעס ביי אים, אזוי ווי איינער וואס האט א עסק ליגט ער אין דעם, ווי דער רבי האט אמאל געזאגט אין די פארברענגענס, ער עסט ביזנעס, ער שלאפט ביזנעס, וואו ער גייט איז ביזנעס, ס'ליגט אים אין קאפ א גאנצע צייט וועגן די ביזנעס אזוי דארף זיין א איד ווען ער לערנט תורה לשמה, זיין גאנצע חיות, זיין גאנצע הארעוואניע איז אלץ אין לימוד התורה. האבן מיר צוויי זאכן וואס ר' מאיר זאגט, דערווייל פארשטייען מיר צוויי זאכן וואס ר' מאיר זאגט, אז ס'איז לשמה און ס'איז אין א אופן פון עוסק. עוסק, וויבאלד דא רעדט זיך וועגן אן עוסק בתורה לשמה, קען ביי אים נתעורר ווערן א שאלה. דאס הייסט אז ר' מאיר רעדט צו א אידן וואס ער לערנט תורה לשמה, און ער זאגט אים די אלע זאכן, דארף מען פארשטיין די אלע שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט, אבער דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד אז רב מאיר רעדט צו א אידן וואס ער לערנט תורה לשמה. איז געווען די שאלה וויבאלד ער לערנט תורה לשמה, איז געווען דער לשון דארטן, ער לערנט דאך לשמה צוליב דער תורה אליין און נישט צוליב די דברים צו וועלכע ער איז זוכה. וואס זאגסטו מיר זוכה לדברים הרבה? גייט דער רבי מסביר זיין אין עוסק, וויבאלד דא רעדט זיך וועגן א איד אן עוסק בתורה לשמה, ס'איז סיי לשמה, נישט אויף צו פארשטיין אפילו הלכות, ער לערנט תורה ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, און ער טוט עס אין א אופן פון עוסק, אז ס'איז ביי אים א ענין פון עסק יגיעה, און ס'איז א עסק אזוי ווי זיין א געשעפט, ווערט, קען ביי אים נישט ווערן א שאלה, ביי דעם אידן וואס לערנט תורה לשמה, קען ווערן ביי אים א שאלה אין קאפ, וואסערע שאלה קען ווערן? די גמרא זאגט אין יבמות, חזל זאגן דאך, אז כל האומר אין לו אלא תורה, אפילו תורה אין לו, א איד זאגט אז ער האט נאר תורה, זאל ער וויסן אז תורה האט ער אויכעט נישט. פארוואס ווייל עס דארף זיין תורה מיט גמילות חסדים עס דארף זיין ביידע זאכן דאס הייסט אז אויך דער עוסק בתורה לשמה דארף זיך עוסק זיין מיט גמילות חסדים דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון אלטן רבי אין אגרת הקודש על כל פנים מיעוט ימיהם נישט אלעמאל אבער מיעוט ימיהם דארף זיין אויכעט אין גמח אז נישט האט ער נישט קיין תורה אויך נישט וואס דאס איז מעגליך, ווי איז מעגליך אז א איד זאל קענען זיין עוסק אין גמח, נישט נאר ער זאל נישט זאגן אין לי אלא תורה, ער לערנט דאך תורה לשמה, ער דארף זאגן אין לי אלא תורה, זאגט די תורה ניין, זאגסט אין לי אלא תורה דאס איז נישט גוט, ס'מוז זיין מיט דעם גמח. זאגט דער רבי, וואס דאס איז, ווי איז מעגליך ס'זאל זיין דער ענין פון גמח, וואס דאס איז מעגליך נאר דורך פארנעמען זיך מיט מענטשן ארום אים, ער מוז האבן א שייכות מיט מענטשן ארום אים. נאכמער, די התעסקות אין גמח כדבעי איז פארבונדן מיט דער עבודה פון בירור וזיכוך המידות. ס'איז נישט קיין צייט וואס ער קען לערנען מיט'ן קאפ און א יגיעה און עוסק מיט די אלע זאכן. ער דארף מברר זיין און מזכך זיין זיינע מידות, ער זאל וויסן אז ער וויל העלפן יענעם. ער דארף צוקומען צו א מצב, נישט קוקן אויף יענעם ווי ער איז נידעריגער ווי אים, דעם וויל איך יא געבן, דעם וויל איך נישט געבן. ער דארף ארבעטן אויף זיך. האבן א געפיל פאר א צווייטן, נישט זיין קיין בעל גאווה וכו', ס'פאסט אים נישט ער זאל גיין, ער זאל גיין האבן צו טון מיט יענעם, אים געבן א הלוואה אדער אים געבן צדקה, ס'איז נישט פאר זיין, ס'איז נישט פאר זיין כבוד. וואס דא, וואס צו דעם פאדערט זיך א באזונדערע עבודה ויגיעה. פרעגט דער, פרעגט דער איד וואס לערנט תורה לשמה, ווערט ביי אים א שאלה ווי קען ער אויסקומען, ווי קען זיין ביידע זאכן צוזאמען. און אפילו דאס רעדט מען גאנץ וועגן ענינים פון בין אדם לחברו אין גמח דער רבי איז צולייגן אפילו אין ענינים פון צווישן א איד מיט אייבערשטן איז אויכעט שווער אויב ער וועט לערנען נאר תורה לשמה וועט ער נישט קענען ממלא זיין דעם עניין וואס ער דארף טון פאר דעם אייבערשטן אפילו אין ענינים שבין אדם למקום זיינען דא כמה וכמה עניני עבודה ס'דא זאכן וואס עבודה וואס איז דאס מורא זיין אוהב את השם זיין א ירא שמים כדבעי וכולו וואס זיי ווערן נישט אויפגעטון בדרך ממילא, ס'ווערט נישט אליין, ס'קומט נישט פון זיך אליין. אהבת השם יראת השם דארף מען הארעווען, נאר מען דארף אויף זיי פיל הארעווען, בפרט לויט די הוראה פונעם רמב ם, דער רמב ם אין הלכות יסודי התורה זאגט, והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, ווי איז די וועג אז א איד זאל צוקומען צו אהבה ויראה, ליב האבן דעם אייבערשטן און מורא האבן פאר דעם אייבערשטן, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו, ווען א איד העט זיך מעש ווען א איד העט זיך אריינטראכטן אין די מעשים און אין די באשאפענישן וואס דער אייבישטער האט באשאפן, און ער לייגט צו במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מ און דורך דעם העט ער זען, דער רבי זאגט דאס זענען די הללוקה'ס אויכעט, הללוקה מן השמים הללוהו במרומים הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאיו מען זעט עס דארטן, דער רמב"ם לייגט צו, שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו כולי מיד אוהב וכולי. אבער ס'דארף זיין מתבונן. כשמחשב בדברים האלו עצמו, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויירא ויפחד. פון איין זייט העט זיך באטראכטן אין די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, העט ער זען די גרויסע חכמה פונעם אייבערשטן, און די גרויסע יכולת פונעם אייבערשטן צו באשאפן אזא גרויסע וועלט, וועט ער האבן אהבה, און ווען ער טראכט אין די זאכן אליין, וועט ער ווערן דערשראקן. גיב א קוק וואס דער אייבערשטער איז, נרתע לאחוריו, ויירא ויפחד. פרעגט דער עוסק בתורה לשמה, אויף דעם ענין פון גמ"ח האבן מיר געזאגט אז עס קען זיין שווער ביי דעם עוסק בתורה, ווי זאל ער עס טון? ער דארף דאך זיין זייער מתמיד, דאס זאגט ער אז ער לערנט א גאנצע צייט תורה לשמה. זעלבע זאך איז אויך וועגן דעם אייבערשטן. פרעגט דער עוסק בתורה לשמה, וויבאלד אז זיין גאנצער עסק איז אין תורה לשמה, ווי אזוי וועט ער קענען טון און אויפטון אין אלע אנדערע ענייני עבודת השם? עס וועט ביי אים פעלן חס ושלום אין די עניינים. מען דארף דאך האבן אויף דעם צייט, מען דארף אויף דעם ארבען, און מען דארף אויף דעם צולייגן צייט. דער רבי זאגט אז אין אות פופצן אז ס'איז דאך פארשטאנדיג פשוט אז ווען איינער האלט שוין ביי די גרויסע דרגות פון עוסק בתורה לשמה, און יעמאלט איז ער שוין אין דעם דרגה פון מחבר תורה שלמעלה מיטן אויבערשטן, ווי ס'ברענגט זיך אין ליקוטי תורה, איז ער שוין זיכער אוהב און ירא השם, האט ער שוין נישט קיין פראבלעם מיט דעם. זאגט דער רבי אבער נוסף אויף דעם, וואס נוסף אויף דעם וואס כ'האב געזאגט פריער אז אין ענינים פון אדם לחבירו איז יא א פראבלעם אויב ער איז תורה לשמה ווי קען ער עס טון איז צו דערצו איז רב מאיר רעדט דאך וועגן כל העוסק בתורה לשמה פאר אלע דרגות איינער וואס האלט נאך ביי די נידריגע דרגות פון תורה לשמה איז ביי אים זיין שווער אז ער זאל צוקומען צו אהבה ויראה אין די זעלבע צייט און תורה לשמה ווען ווען ביי אים וואלט דער עסק בתורה נישט געווען אין דער דרגה פון תורה לשמה ווען ביי דעם וואלט געווען נישט תורה לשמה, נאר לידע את המעשה אשר יעשון, כולל אלע ענייני עבודת השם. פארוואס לערנט ער? ער לערנט ווייל ער וויל וויסן ווי צו טון שבת, ער לערנט ווייל ער וויל וויסן ווי צו טון. דעמאלט זענען לימוד און מעשה נישט סותר איינע די אנדערע. און פארקערט, ס'גאר משלים איינע די אנדערע, ער לערנט ווי אזוי מען דארף לייגן תפילין, ער לערנט ווי מען דארף היטן שבת, דערנאדעם ברענגט עס אים לידי מעשה, איז לימוד און מעשה נישט סותר, פארקערט, ער לערנט אויך לידע את המעשה, נאר אדרבה ס'איז א לימוד וואס ברענגט אים צום מעשה בעבודת השם, דאס איז אלס ווען ער וואלט געלערנט שלא לשמה. וויבאלד אבער אז דא רעדט זיך וועגן אן עוסק בתורה לשמה, ער טראכט בכלל נישט וועגן דעם וואס ער וועט האבן און דערגרייכן דורך דעם לימוד, נאך א נאך א נקודה אין וואס מיינט תורה לשמה, ער טראכט אינגאנצן נישט בכלל וואס ער וועט האבן און דערגרייכן פון דעם לימוד, גארנישט, נישט אז ער וועט ווערן א א ירא השם א אוהב השם, ער לערנט ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן לערנען, נאר ער לערנט בלויז צוליב השגת התורה גופא, יעמאָלט איז ער דאָך שטענדיק אין אַ מצב, אַז ער טראַכט אין גאַנצן נישט װעגן זיך, ער האָט פֿאַרגעסן װעגן זיך אין גאַנצן, און זײַנע, ער האָט פֿאַרגעסן װעגן זיך און זײַנע מדרגות אין עבֿודת-השם. ער האָט נישט קײן צײַט אַרײַנצוקלערן, צי ער האָט שױן מברר ומזכּך געװען זײַנע מידות צי נישט. ער איז פֿאַרנומען, ער האָט נישט קײן צײַט צו טראַכטן װעגן די זאַכן. על אחת כּמה וכּמה, נישט נאָר טראַכטן, נאָר צו פֿאַרנעמען זיך מיט עניני גמח. דארף פארנעמען זיך מיט מענטשן ארום זיך, נאר וואס וועט זיין מיט אלע אנדערע עניינים אין עבודת השם? רבי מאיר רעדט צו איינעם וואס לערנט תורה לשמה, וויבאלד ביי אים קען ווערן א פראבלעם אין קאפ און א שאלה ווי וועט ער קענען טון דעם עניין פון אלע זאכן פון ענייני גמח כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו, און דער רבי האט צוגעלייגט אז אפילו ביי די וואס האבן נאך נידעריגע דרגות אין תורה לשמה איז זיין א פראבלעם אויכעט ווי וועט ער אנקומען צו יראה ואהבה צו דעם אויבערשטן. נאר דערמאנען אז דער רבי לייגט צו אין הערה אַכצן, אז ס'איז דא א גמרא אין ברכות, אמר רבי יוחנן בן זכאי, איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, פאר ער האט געהאלטן פון נסתלק ווערן האט ער געזאגט איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, רבי יוחנן בן זכאי האט נישט געוואוסט באיזה דרך מוליכין אותי, דארטן דא א גאנצע אריכות אין ליקוטי שיחות חלק טז, און נאר זאגן די נקודה וואס דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, שמפני גודל טרדותו, במילוי שליחותו בעלמא דין, ער איז געווען אזוי פארקאכט, אזוי פארנומען, וואס איז זיין שליחות אויף די וועלט, וואס דארף ער טון, לא היה מרגיש אהבה ויראה שלו, ער האט נישט געוואוסט וואו ער האלט אין די דרגה פון אהבה ויראה, זעלבן זאך דא אויכעט, א איד וואס לערנט תורה לשמה, ער לערנט אינגאנצן נאר ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, האט ער נישט קיין צייט צו אריינקלערן צו ער האט שוין מברר געווען די מידות, צו ער האט נישט מברר געווען, צו ער קען, צו ער דארף גיין טון א גמילת חסד, צו ער דארף זיין בטל און נישט קיין גאוה און די אלע זאכן, ער קען עס נישט טון. ווערט דאך א שווערע שאלה ביי דעם אידן וואס לערנט תורה לשמה. דער רבי וועט ענטפערן אין אות וואו, דעם חידוש וואס רבי מאיר איז מחדש דא, ווי אזוי צו ענטפערן דעם לומד תורה לשמה, אראפנעמען זיך פון אים די שאלה. אות וואו, פשוט, מבהיל, געשמאק, ווערט א נייע משנה, א נייע ליכט. ווערט נהורא, ווערט א ליכט. איז רבי מאיר מחדש. דער רבי זאגט רבי מאיר איז מחדש כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה דארף מען דייק זיין רבי מאיר'ס ווערטער אזוי מ'האט מדייק געווען פריער עוסק און לשמה אזוי דארף מען מדייק זיין אין די אנדערע ווערטער דער דיוק איז זוכה און נישט אז ער וועט זיי האבן אלס שכר שטייט נישט בפיר שטייט נישט דער לשון רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה יש לו שכר הרבה און ער רעכנט אויס די אלע זאכן ניין שטייט זוכה זוכה מיינט אז ס'איז א זכות, ס'איז נישט קיין ענין פון שכר אויף דעם וואס ער טוט, לויט דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנדיג דער שכר וואס דער אויבערשטער צאלט א אידן פאר לימוד התורה וקיום המצוות, איז בערך צו דער תורה און מצוות עצמן, דער שכר וואס דער אויבערשטער באצאלט איז לויט דעם ערך פון צו די תורה און די מצוות וואס ער טוט, וואס דאס איז אפילו לויט דער דעה אז שכר מצוות איז נישט ווי א תוצאה ומסובב פון די מצוות אליין, נאר אין א סגולה'דיגן אופן ווי א זייטיגע באלוינונג פאר טון די מצוה. דער רבי ברענגט אראפ אז ס'איז נתבאר געווארן צוויי דעות אין דעם של"ה, נתבאר בשל"ה בית אחרון, דער של"ה איז מסביר אז ס'דא צוויי זאכן, ערשטנס איז דא אז ס'איז שכר, ס'איז א תוצאה פון די מצוה, און אן ענין דא אז ס'א סגולה'דיקע זאך דו לערנסט תורה טוסט א מצוה דאס א סגולה אז דו קריגסט אויף דעם שכר ס'איז נישט קיין שכר פאר די מצוה ס'איז א סגולה'דיקע זאך איז דא צוויי אופנים זאגט דער רבי אפילו לויט דער אפילו לויט די דעה אז שכר מצוות איז איז א באלוינונג פאר טון די מצוה, איז אויכעט נישט, דאס איז נישט דער גאנצער שכר, ווארום וויבאלד יעדע מצוה האט זיך איר שכר, נישט אלע מצוות האבן דעם זעלבן שכר, איז פארשטאנדיק אז דער שכר האט א שייכות און א התדמות צו דער מצוה פאר וועלכער דער שכר איז באשטימט געווארן, ס'מוז זיין ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא שכר מצוה מצוה, פירושו משכרו נדע מהותו. קומט דאך אויס אז דער ענין פון די שכר וואס איז דא איז לויט די מצוה, דאס איז לויט די דעה, על אחת כמה וכמה לויט דער דעה, ווי געזאגט פריער, אז שכר מצוה איז ווי א טבעית'דיגע תוצאה פון דער מצוה, פון דער מצוה גופא, איז דאך אוודאי דער שכר בערך צו דער מצוה גופא, לויט דעם וואס כ'האב געזאגט אז ס'איז א סגולה'דיגער אופן, אז ס'איז נישט שכר אויף דעם, ס'ווערט נישט אנגערופן שכר מצוה, איז דאך זיכער אז ס'איז א צווייטע זאך, ס'איז נישט צוליב די מצוה אליין, נאר אפילו צו לויט דער דעה, וואס שכר המצוות איז א טבעית'דיגע תוצאה, פאר די מצוה גיט מען דיר די שכר, איז דאך זיכער אז דער שכר מוז זיין בערך צו די מצוה. אפילו אז ס'איז סגולות'דיגע, איז אויכעט לויט די מצוה. ס'איז נישט קיין שכר. און לויט איז שכר, לויט די דעה איז שכר דאך אוודאי. יעצט וועט דער רבי פון דעם ארויסנעמען דעם גאנצן ענין, ארויסלערנען וואס דא טוט זיך. ועל דרך זה, בנדון דידן. יעצט וועט מען פארשטיין דא אויכעט, דער שכר פאר עוסק בתורה לשמה איז אינעם זעלבן ענין. וואס איז דער שכר פאר לערנען תורה לשמה? נאכאמאל מדגיש זיין רב מאיר האט אוועקגעלייגט דארט דעם יסוד אז עס איז זוכה נישט שכר. דער רבי איז מדגיש וואס איז שכר פאר לערנען תורה. דער שכר פאר עוסק בתורה לשמה איז אינעם זעלבן ענין. דער זעלבער ענין ווי לערנען תורה, דהיינו, התקשרות צום נותן התורה, ער ווערט צוגעבונדן צום אויבערשטן, וואס אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד. און דערפאר קען מען נישט אנרופן די דברים הרבה וואס זענען דא אויסגערעכנט געווארן מיטן נאמען שכר, וויבאלד אז אין זיי דריקט זיך נישט אויס דער ענין פון תורה לשמה, התקשרות להקדוש ברוך הוא לנותן התורה. וואס גיבט מען אים דארטן? מען גיבט אים זאכן וואס האט גארנישט קיין שייכות ס'האט גארנישט קיין קיין קיין שייכות צו דעם ענין פון שכר פאר תורה שכר פאר תורה איז אז ער ווערט צוגעבונדן צום אייבערשטן רב מאיר רעכנט אויס אלע זאכן וואס איז גשמיות'דיגע זאכן ס'האט גארנישט צו טון צו דעם ממילא קען מען נישט זאגן אז מ'רעדט דא וועגן שכר איז רב מאיר מדגיש כל הלומד תורה לשמה איז זוכה און דאס איז דער חידוש וואס רב מאיר איז מחדש ווען דו לערנסט תורה לשמה און דו'סט מורא האבן אז דו'סט נישט קענען ממלא זיין דיין שליחות אין אנדערע ענינים, אין גמ"ח, אדער אין אהבה ויראה צו דעם אייבערשטן, זאלסטו וויסן אז זוכה, וואס איז דען דער זוכה? זוכה זיין לדברים הרבה, אז זיי וועלן דיר העלפן אז דו'סט קענען טון אלע זאכן צוזאמען. דאס איז דער חידוש פון רבי מאיר מיט דעם ענין פון זוכה, ווי דער רבי גייט עס זאגן יעצט אין קלארע ווערטער. און דאס איז רבי מאיר מחדש, אז אין צוגאב צום עיקר השכר, עס האט נישט צו טון צום שכר, שכר פאר לערנען, לשמה, וועסטו קריגן, איך גיב דיר א צוגאב אלס א תוצאה, ס'איז נישט קיין שכר, מ'האט געזאגט פריער, ס'איז א סגולה'דיגער אופן, מען טוט א מצוה, מען לערנט תורה לשמה, קריגט מען פונעם אייבערשטן. וואס איז צו קריגן? וואס דער עיקר? די צוגאב פון א עוסק בתורה לשמה, איז ער אויך זוכה לדברים הרבה, ער באקומט בדרך זכיה דברים הרבה. וואס זענען נידעריגער פון דעם עצם מדרגה פון עוסק בתורה לשמה. זיין דרגה איז אסאך א העכערע, ער לערנט תורה לשמה צו זיין צוגעבונדן צום אייבערשטן. און דער רבי האט געזאגט פריערט אז זיין גאנצער לערנען איז געווען, די גאנצע חיות און כוונה איז אין לימוד התורה לשמה, ביז דאס ווערט זיין גאנצע מציאות און מהות. איז פאר אים איז דאס נישט קיין, פאר אים איז דאס נישט קיין באצאלונג, ס'איז נידעריגער פון זיין דרגה. דער רבי לייגט צו אין די הערה 23 אז ער קריגט אויך דברים נישט נאר וואס איז נידעריקער נאר אויך זאכן וואס העכער אויב ס'איז נישט קיין שכר קען ער קריגן נידעריקער און ער קען קריגן העכער און ס'קומט אלס א זכיה מלמעלה אלס א אתער אתערותא דלעילא וואס איז דאס דער רבי ברענגט א דוגמה כגון מגלה לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק דאס איז א חלק פון די דברים הרבה ממילא זאגט אים זאגט אים רב מאיר זאלסט געדענקען שכר וועסטו קריגן אין צוגאב צו שכר וועסטו האבן בדרך זכיה דברים הרבה וואס זענען נידעריגער פונעם עצם מדרגה פון עוסק בתורה לשמה וואס די דברים הרבה וואס קריגט ארויס זענען אים מסייע אין אלע אנדערע עניני עבודת השם כדלקמן ס'וועט אים העלפן אין די אנדערע עבודות אין גמח אין בירור המידות אהבה ויראה אין די אלע זאכן וועט עס אים העלפן אויס זייען יעצט וועט מען אריינגיין און מסביר זיין דער רבי זאגט כדלקמן וואס וועט אים עס העלפן וואו זעט מען עס אין די אין די זאכן וואס רבי מאיר רעכנט אויס די זוכה לדברים הרבה וואו זעט מען דאס וועט אים העלפן אין זיינע ענינים אין עבודת השם זיין די דברים הרבה צו וועלכן דער עוסק בתורה לשמה איז זוכה טיילן זיך אין צוויי סוגים די דברים הרבה ווערן צוטיילט אויף צוויי צוויי קאטעגאריס צוויי זאכן דברים וואס ער באקומט בדרך ממילא ער דארף אויף זיי נישט האבן קיין באזונדערע יגיעה, זוכה לדברים, איז דא זאכן וואס ער קריגט, אן ארבעט, דער אויבערשטער גיט עס אים אלס, אמאל אין ירושלים פלעגט מען עס רופן א בקשיש, מען גיט אים צו דערצו, ס'האט נישט צוטון צו דעם שכר, ס'איז א צוגאב, א צוגאב'דיגע זאך. איז וואס איז דא זאכן וואס ער וועט גארנישט דארפן ארבעטן, וועט לערנען תורה לשמה, וועט ער עס קריגן אן יגיעה. און ס'דא א צווייטע חלק און אנדערע דברים צו וועלכע ער איז זוכה, נאר באופן חלקי. ובמילא איז נויטיג אויך זיין עבודה. דא רבי מאיר גיבט אים צוויי סארטן זאכן וואס ער וועט קריגן, איין זאך וועט ער קריגן אז ס'איז אינגאנצן זיינע אן יגיעה, און איינע וועט ער קריגן ס'זאל זיין גרינגער, אבער ער דארף הארעווען אויף דעם. דאס הייסט ער באקומט זיי דורך א פיל גרינגערע עבודה ווי א צווייטער, באלד אז ער לערנט תורה לשמה וועט ער עס קריגן אין א אופן אז ס'וועט זיין גרינגער צו עס טון, אבער דאך דארף ער טון אז זיי זאלן ביי אים זיין כדבעי ובשלימות. האבן מיר געלערנט יעצט אז ס'דא צוויי אופנים אין דעם ענין, יעצט וועט מען פארשטיין, יעצט גייען מיר צוריק צו פארשטיין דעם ענין פון די לשונות וואס רבי מאיר האט געלערנט, ס'געווען דריי לשונות וואס דער רבי האט געפרעגט א שאלה, פארוואס מלבשתו, פארוואס מכשרתו, און פארוואס מרחקתו ומקרבתו לידי זכות, פארוואס איז דאס? דער רבי ענטפערט זייער געשמאק, און דאס זענען די שינויים אין די דיוקי לשונות פון רבי מאיר, ומלבשתו ענווה ויראה. וואס מיינט דאס? ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן. ס'איז אים מכשיר, ער דארף נאך אבער ארבעטן, ס'גיט אים נישט די גאנצע. ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות, ווייל דאס אלעס איז לשונות וואס רבי מאיר זאגט אין די משנה, מלבשתו ענווה ויראה מכשרתו להיות צדיק חסיד וישר ונאמן, מרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות, ווייל אויף די זאכן דארף דער עוסק בתורה לשמה הארעווען צו באקומען זיי בשלימותם. דער רבי האט אוועקגעלייגט א יסוד אין אות ז' אז אין די זאכן וואס רבי מאיר האט אים געזאגט אז ער וועט קריגן זוכה, נישט שכר נאר זוכה, לדברים הרבה, איז דא צוויי זאכן, איין זאך איז וואס ער קריגט עס אינגאנצן אלס א מתנה, איינע וואס ער קריגט עס אז ס'זאל אים זיין גרינגער ווי אנדערע, אבער ער דארף הארעווען אויף דעם. די ערשטע זאך איז דער רבי מסביר דעם ענין, די זאכן, וואס ער קריגט און ער דארף ארבעטן אויף דעם, אין אות ח' וועט דער רבי ברענגען די זאכן וואס ער קריגט עס בשלימות און ער דארף גארנישט טון. דער עוסק זיין בתורה לשמה טוט נאר אויף אז מלבשתו ענווה ויראה, די תורה פועל'ט ביי אים אז ער זאל האבן די מידות ענווה און יראה בדרך לבוש. די שאלה פון רבי'ן איז געווען, פארוואס שטייט נישט יבוא לענווה ויראה, נעשה ענו וירא? ר' מאיר זיין זייער געשמאק, ר' מאיר האט אכטונג געגעבן וואס ער זאגט, ער גייט נישט ווערן, ס'גייט נישט ווערן אן גארנישט טון, ס'איז נאר מל מלבשתו, ס'איז אזוי ווי א לבוש, אין אן אופן חיצוני, דערפאר זאגט ער מלבשתו, וואס איז א לבוש? ווי א לבוש אויפן אדם, זיי ווערן אבער נישט פאראיינציגט מיט אים ביז צו ווערן זיינע מידות, ס'ווערט נישט נעשה ענו וירא, דער רבי פרעגט א שאלה פארוואס זאגט נישט רבי מאיר נעשה, ס'ווערט נישט נעשה. דאס גייט אריין אין דעם חלק פון דעם וואס מ'האט גערעדט פריער, דער חלק וואס ער דארף הארעווען אויף דעם, עס קען זיין גרינגער ווי אנדערע, אבער הארעווען דארף ער אויף דעם. אזוי איז תורה אים נאר מכשיר צו ווערן א צדיק. גיב א קוק דעם לשון ווי רבי מאיר האט מדגיש געווען, און ווי דער רבי האט אויסגעפונען וואס רבי מאיר האט געמיינט, מכשרתו להיות צדיק, שטייט נישט אז עס מאכט אים א צדיק, מכשיר צו אזוי איז תורה אים נאר מכשיר דער רבי האט אונטערגעשטראכן מכשיר צו ווערן צדיק ונאמן צו ווערן צדיק ונאמן נאך דעם שטייט עה חטא מרחיק פון א חטא על דרך ולא ממש לא יאונה לצדיק כל און שטייט א פוסק אין משלי און ס'ווערט מוסבר דער מהר"ל איז מסביר אז א פשוטן מענטשן קען דער אויבערשטער ברענגען צו א נסיון און ער קען חס ושלום קומען צו עפעס און זען א זאך וואס איז נישט גוט און ער קען חס ושלום נכשל ווערן דעם און ער קען ביישטיין ביי א צדיק איז לא יאונה לצדיק כל און, עס קען גארנישט ווערן. זאגט דער רבי אז ס'איז נישט אזוי פונקט, נאר ס'איז על דרך, ס'איז לא ממש. ער איז אים נאר מרחיק פון א חטא, אבער נישט אויף אן אופן פון לא יאונה לצדיק כל און. ער דארף הארעווען אויף דעם אז ער זאל קומען צו א מצב פון לא יאונה לצדיק כל און. זעלבע זאך אויך, ר' מאיר'ס לשון, ומקרבתו לידי זכות, און מקרב צו מצוות, אבער בכדי צו זיין צדיק ונאמן בפועל, זיין אפגעהיט פון חטאים און האבן זכיות בפועל דארף ער האבן עבודה ביגיעה. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס ער האט געזאגט. איינע פון די שאלות איז געווען וואס שטייט וואס מ'האט גערעדט פריער איז די דריי לשונות זייער געשמאק פארשטאנדיג. ס'איז נאך געבליבן די שאלות פון פריער, דער רבי גייט ענטפערן יעצט איינע פון די שאלות. שטייט דארט מוחל על עלבונו.

וואו דער עיקר טובל? בנורא, דווקא אין פייער, וואס פייער איז מלבן ומזכך, מיר ווייסן וואס הייסט ליבון, ביי פסח'דיגע זאכן מ'מאכט ליבון, איז מלבן ומזכך די מידות פון דעם וואס לערנט תורה לשמה, דאס וואס רבי מאיר זאגט אים, אז ער זאל זיין א מוחל על עלבונו, אבער בכדי צו דערגרייכן די שלימות פון בירור המידות, אז ער זאל מלכתחילה נישט פילן קיין עלבון, פאדערט זיך אן עבודה מיוחדת, די אלע זאכן קריגט ער אויף א הויפן, אז ס'אים גרינגער ווי ביי אנדערע, אבער ער דארף ארבעטן אויף דעם. אין אות ח' וועט מען יעצט רעדן די זאכן וואס ער קריגט דורך לימוד לשמה נישט אלס שכר נאר אלס זוכה לדברים הרבה זאכן וואס ער דארף גאר נישט טון ער קריגט דאס וואס איז זיינען אות ח' ווידער אבער זיינען דא דברים צו וועלכע דער עוסק בתורה לשמה איז זוכה בשלימותם אין גאנצן אן זיין השתדלות מיוחדת אין זיי ער דארף גאר נישט טון לדוגמה דער רבי לייגט צו אין הערה אַכט און צוואַנציק אז מען קען זאגן יש לומר שזהו בעיקר בעניינים דמילי דעלמא ואלו הנוגעים בין אדם לחבירו, פארוואס? כדי שלא יצטרך לצאת מד' אמות של תורה ועבודה להתעסק בהם, דאס קריגט ער גלייך אן אן ארבעטן אויף זיך, ווי דער רבי זאגט אין די שיחה לדוגמא, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ונהנין ממנו עצה ותושיה, בינה וגבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין. וואס איז דאס? דער רבי וועט זאגן באלד אוהב את המקום איז דאך פארשטאנדיג אליין, אבער ביי אים וועט עס קומען אלס א זכות פון לימוד לשמה אן קיין האָרעוואַניע אן גארנישט, עס וועט ווערן ביי אים אליין, דורכ'ן לערנען תורה לשמה וועט ער נישט דארפן אנקומען צו הארעווען אין אהבת השם און יראת השם, און אויך די זעלבע זאך ווי די אלע זאכן משמח את המקום משמח את הבריות וועט מען גיין מסביר זיין יעצט אין פרטים. וויבאלד אז ער איז אוהב את הבריות, רב מאיר זאגט אז ער וועט זוכה זיין צו האבן אהבה צו בריות דורך דעם וואס ער לערנט תורה לשמה, נישט נאר דאס נאר רב מאיר לייגט צו משמח את הבריות, וועט דאך ביי אים נישט פעלן חס ושלום אין זיין הנהגה טובה בין אדם לחברו. גייט אראפ זיין שאלה, ווי קען ער האבן ביידע זאכן צוזאמען? נו נו, דאס באקומען א אהבה צו א אידן, אהבה צום אייבערשטן, יראה פון אייבערשטן, אט דאס האבן א הנהגה טובה צו בין אדם לחברו, שטייט קלאר, אז דאס איז דער חלק פון די זאכן וואס דו וועסט קריגן פונעם אייבערשטן אלס א מתנה, אלס א זכות פון לערנען תורה, אז צו זיין אוהב את המקום און אוהב את הבריות, וועסטו ממילא מקיים זיין הנהגה טובה בין אדם לחברו. און נאך מער, דווקא דערפאר וואס ער איז עוסק בתורה לשמה, איז ער זוכה צו דערהויבנקייט אין שכל בכלל, זיין שכל וועט ווערן דערהויבן, א איד וואס לערנט תורה לשמה ווערט ער אינגאנצן א אנדער סארט מענטש אין שכל, ביז אויך אין וועלט זאכן. ער האט נישט קיין צייטונגען, ער האט נישט קיין ראדיו, ער האט נישט אלע זאכן. לערנען תורה לשמה דעם דער אייבערשטער מזכך זיין זיין מוח, אז מען קומט אים פרעגן א שאלה אין א זאך אין וועלטליכע זאכן, וועט ער אויכעט ענטפערן ווי ס'דארף צו זיין מיט דעם ענין פון תורה. אויך אין וועלט זאכן, אזוי אז ער קען געבן אן עצה, אויך אין מילי דעלמא קען ער אויך געבן א עצה. וויאזוי פארשטייט זיך אז עס קען זיין דער רבי לייגט צו די הערה נאר מיט תולדות יעקב יוסף סוף פרשת ויצא גענומען פון דעם בעל שם טוב בעל שם טוב טייטש אויס טאקע די משנה און איגרת הקודש סימן כ"ב דער אלטער רבי שטייט ונהנין ממנו עצה ותושיה היינו בדברי תורה אבער פון דעסטוועגן דער רבי לייגט צו און ס'איז אונטערגעשטראכן אויך אין וועלט זאכן ווי איז אזא אן עצה וואס תורת אמת איז מעיד אז נהנין ממנו וכולו, א איד וועט אים קומען פרעגן א עצה אין ביזנעס, וועט אים קומען פרעגן א עצה וואס מען טוט מיט א קינד, מחנך זיין מיט די אלע זאכן, ער איז א תורה לשמה, וועט ער אויפהערן לערנען און וועט האבן גלייך דעם ריכטיגן ענטפער, דער אייבערשטער וועט אים געבן דעם ריכטיגן ענטפער, וויאזוי ס'וועט זיין נהנין ממנו, וויבאלד אז נהנין ממנו עצה ותושיה, איז ער דאך משמח את הבריות, יעצט איז פארשטאנדיק פארוואס שטייט דער לשון נהנין, שטייט נישט מבקשין, שטייט נישט מקבלין, נאך א שאלה אראפגעגאנגען. אות ט' דער רבי צוריק גייט צו דעם ענין פון מגדלתו און מרוממתו וואס איז דער טאפלטער לשון און וואס מיינט מגדלתו וואס מיינט מרוממתו פאר וואס ניצט ער ביידע פשוט געשמאק די שאלה איז א שווערע שאלה מגדלתו דערפון איז פארשטאנדיק אויך אות ט' דערפון איז פארשטאנדיק אויך אז אין דעם מאמר פון רבי מאיר איז דא א הוראה נישט נאר פאר דעם עוסק בתורה לשמה אליין, נאר אויך פאר א צווייטן אידן וואס קען טראכטן. דער רבי וועט גיין זאגן יעצט אז אין רבי מאיר'ס מימרא וואס ער הייבט אן, כל העוסק בתורה לשמה, רעדט ער טאקע וועגן א איד א תורה לשמה, אבער האט נישט פארגעסן וועגן פשוט'ע אידן ווי אונז וואס מיר לערנען נישט תורה לשמה. און ער זאגט אונז אין די משנה אויכעט וואס מען דארף טאן און ווי מען דארף טאן. פשוט געוואלדיג. ער רעדט וועגן א צווייטן אידן וואס איז נישט לומד תורה לשמה, וואס דער איד קען טראכטן, וואס קען ער טראכטן ער קען האבן א שאלה וויבאלד אז אן עוסק בתורה לשמה מוז זיין אפגעזונדערט פון ענייני עולם און פון מענטשן ארום ער האלט ביי די דרגה פון לערנען תורה שלא לשמה אבער און ער טראכט אז א עוסק בתורה לשמה דארף זיין אפגעזונדערט אינגאנצן פון די וועלט און פון מענטשן זאל אים נישט שטערן לערנען איז דאך ביי אים נישטא קיין ידיעה אין ענייני עולם ער ווייסט דאך גארנישט וואס טוט זיך אין די וועלט ווארום אויב יע, אויב ער ווייסט וואס טוט זיך אין די וועלט, איז דאך דאס גופא א באווייז אז ער איז נישט קיין עוסק בתורה לשמה. עוסק בתורה לשמה ווייסט נישט וואס טוט זיך אין די וועלט. און על אחת כמה וכמה אז עס איז נישט שייך צו פארלאזן זיך אויף זיינע עצות אין מילי דעלמא אדער עסקנות ציבורית וכיוצא בזה. קען א איד וואס לערנט נישט תורה לשמה קען דאך טראכטן, רבונו של עולם, ער מוז דאך זיין אפגעזונדערט, ווי קען איך גיין ביי אזא איינעם פרעגן א שאלה, נהנין ממנו עצה ותושיה ומשמח את הבריות, ווי קען עס זיין? ער לערנט דאך לשמה, ער ווייסט גארנישט אין וועלטישע זאכן. באווארנט דאס רב מאיר, רב מאיר באווארנט דאס פאר דעם צווייטן אידן וואס לערנט נישט תורה לשמה. שפעטער אין די אנדערע סעיפים וועט דער רבי ברענגען אז ער רעדט אויך צו דעם אידן וואס לערנט נישט תורה לשמה ווי ער דארף זיך פירן. דא נאר דער רבי מדגיש וואס א איד טראכט, באווארנט אים רב מאיר אז אדרבה, דווקא צוליב דעם וואס ער איז עוסק בתורה לשמה, נאכאמאל, מ'האט שוין געלערנט פריער דאס הייסט לשמה, לשמה איז א געוואלדיגע דרגה, נישט נאר צו קענען וויסן ווי אזוי צו דינען דעם אייבערשטן, נישט ווייל ער וויל לערנען תורה, תורה ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, ער איז נישטא, ס'ער טראכט גארנישט וועגן זיך, ער לערנט תורה ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן. וויבאלד אז ער לערנט תורה לשמה איז ער זוכה צו א שלימות'דיגער הבנה אין ענייני עולם, אן לערנען, אן גארנישט, אן קיינע זאכן. למעשה בפועל ס'איז אפשר נישט שיין אריינצוהאקן אין די שיחה, אבער מען זעט אז א איד וואס לערנט תורה, אפילו שלא לשמה, איז ער אין א סאך העכערע דרגה ווי די אלע וואס גיין אין די אוניווערסיטעס, און די אלע וואס לערנען, זיי פעלט אין די שארפקייט און אין די דאס וואס דער אייבישטער גיט זיי דורך לערנען תורה. איז ער זוכה צו א שלמות'דיגער הבנה בעניני עולם, און דערפאר איז נהנים ממנו עצה ותושיה כו', האב נישט מורא, קענסט אים פרעגן די עצה וואס ער גיט וועט זיין אין אן אופן פון נהנים ס'וועט מקוים ווערן וואס ער האט געגעבן די עצה און ער וועט עס טאן וועט זיין בהצלחה רבה ובפשטות וואס מיינט דאס בפשטות אויב ער האט נישט גענוג קלארקייט אין די געפרעגטע זאכן אויב ער פילט דער לומד תורה לשמה פילט אז ער האט נישט קיין קלארקייט אין די זאכן וועט ער זיך אפהאלטן פון געבן אן עצה אז איך קען דיר נישט געבן קיין עצה אין דעם אבער לאידך אויב ער וועט יא ארויס זאגן זיין מיינונג און אן און אן עצה, אן וויסן אין די אלע וועלטליכע זאכן, איז דאן קלאר אז דאס איז די אמת'ע און ריכטיגע עצה ותושיה לויט תורת אמת. חס ושלום נישט ארויסגיין פון אים קיין זאך וואס איז נישט גוט, ס'וועט זיין נהנים ממנו. און אפילו ווען ס'דוכט זיך, טיפער, ס'דוכט זיך אז די עצה וואס ער גיבט איז נישט אויסגעהאלטן לויט'ן שכל האנושי, ער קומט צו אים און ער פרעגט אים א עצה, און ער זאגט אים וואס צו טון. רבונו של עולם, ס'לייגט זיך נישט אין שכל וואס דו זאגסט. דו טו וואס ער האט דיר געהייסן, וויבאלד אבער אז ער איז דער עוסק בתורה לשמה, איז א אוהב, משמח את הבריות, איז א דבר ברור אז נהנים ממנו כו', ס'וועט זיין נהנים, אז פון דער עצה וואס ער גיבט, זייענדיג אן אוהב, און מיטן כח התורה, ביידע זאכן, אוהב, אוהב את הבריות, משמח את הבריות, וועט מען געוויס הנאה האבן. פשוט געוואלדיג וואס דער רבי ברענגט ארויס, ווי א איד קען טראכטן וואס האב איך צו גיין פרעגן ביי אזא איינעם א שאלה, ער האט דאך אויסגעטון פון די וועלט, מוז נישט זיין דווקא תורה לשמה, אפילו א איד וואס זיצט און לערנט און ווייסט ער ווייסט נישט קיינע נייעס און ער האט נישט צו טאן מיט קיינע נייעס, אים דארף מען פרעגן, ווייל ער וועט דיר געבן די ריכטיגסטע עצות, אויב ער'ט נישט וויסן וועט ער זאגן ניין, אויב ער'ט דיר ענטפערן וואס זיין קאפ זאגט אים נאכן לערנען אזוי איבערגעגעבן מיט תורה, וועט אלס זיין ווי ס'דארף צו זיין, ס'וועט זיין נהנה ממנו. אויס י"א דערמיט וועט מען אויך פארשטיין יעצט קומט מען צו פארשטיין דעם מגדלתו און מרוממתו דערמיט וועט מען אויך פארשטיין דעם לשון המשנה מגדלתו און מרוממתו על כל המעשים דאס איז נישט סתם א כפל לשון עס איז נישטא קיין כפל לשון סתם אזוי אין משנה און רב מאיר ס'מוז האבן עפעס א הסבר על פי כל הנ"ל קומט אויס לויט וואס מיר געלערנט ביז יעצט אז אין דעם ציור און מצב פון אן עוסק בתורה לשמו זענען דא צוויי אופנים און דרגות שונות דא צוויי אופנים אין דעם דערפאר זאגט רב מאיר מגדלתוי ומרוממתוי ס'דא צוויי סארטן אופנים און יעדער איינער קריגט לויט זיין דרגה א' מצד זיין עצם עסק אין תורה לשמה איז ער העכער פון אלע ענייני עולם ער לערנט דאך תורה לשמה נישט פאר קיין זאך אפילו נישט קדושה איז דאס איז ער העכער פון אלע ענייני עולם ער איז העכער פון די וועלט פונקט ווי תורה אליין איז העכער פון וועלט ב' מצד די דברים הרבה צו וועלכער ער איז זוכה, ער דאך זוכה צו דברים הרבה, מצד זיין לערנען לשמה איז ער העכער פון וועלט. ווי געלערנט שוין פריער טאקע א פאר מאל, אז ער איז אינגאנצן נישט שייך, די די זאכן וואס מען גיט אים דארטן איז נישט קיין שכר, עס האט נישט צוטון צו תורה, עס איז נאר א זכות. וויבאלד אבער אז ער קריגט דאך דברים הרבה צו וועלכער ער איז זוכה, האט ער א שייכות צו ענייני עולם, ער קריגט דאך זאכן וואס איז שייך צו עולם, כאטש זיי זענען פיל נידעריגער פון זיין דרגה ומעלה וואס ער איז עוסק בתורה לשמה. איז דא צוויי דרגות אין יעדן איינעם וואס לערנט תורה לשמה, איז דא די צוויי אופנים. אין פארגלייך צו די צוויי אופנים, זאגט ר' מאיר מגדלתו ומרוממתו, פשוט נישט צו גלייבן, געוואלדיג ווי ס'ווערט ליכטיג די גאנצע משנה. וואס זאגט ער מגדלתו ומרוממתו? צוליב די צוויי זאכן. במילא, צוליב די צוויי דרגות זאגט די משנה, זאגט די משנה די צוויי לשונות. מגדלתוי ומרוממתוי. וואס די חילוק? יעצט וועט מען פארשטיין דעם חילוק, פארשטיין פאר וואס ער ניצט ביידע. גדול פאסט אין פארגלייך צו איינעם וואס האט אן ערך צו אים, נאר ער איז קלענער פון אים. וואס מיינט גדול? ס'דא איינער וואס קען לערנען און איינער וואס א גדול, ער איז גדול ממנו. ער קען, ער קען איין מסכתא, ער קען דריי מסכתות. איז ער גדול מהם, אבער ער איז אין ערך, ער קען דאך אויכעט איין מסכתא, ער קען צוויי, ער קען דריי. איז דאס א זאך וואס ער איז קלענער פון אים. רוממות איז אין גאנצן אן אנדער סארט דרגה, ווייזט אויף א דערהויבנקייט און אפגעטראגנקייט וואס איז שלא בערך העכער פון דעם פון וועמען ער איז מרומם. ער קען גאנץ שס און ער קען איין מסכתא, קענסטו פארגלייכן? דאס איז גדול ממנו? ניין, דאס איז מרוממתו איז אין גאנצן העכער. וואס איז די שייכות דא צו אונז, איינער וואס לערנט תורה לשמה, האט ער דאך א שייכות מיט תורה לשמה, איז ער דאך א ענין פון העכער פון וועלט, דאן קריגט ער די זכות, דברים הרבה האט ער שייכות צו וועלט, וואו זעט מען עס דא? דער רבי איז מסביר זייער געשמאק. ובענינינו, מצד די דברים הרבה, צו וועלכע ער איז זוכה, וואס זיי האבן א שייכות און אן ערך צו עניני עולם והבריאה, איז ער גדול על כל המעשים. דארטן קען מען ניצן נאר דעם לשון גדול. זיין גדלות קעגן די מעשים און ענייני עולם איז בערך, נאר ער איז גרעסער פון זיי. ער קריגט די זאכן, אבער ער איז גרעסער פון זיי. מצד, לאמיר גיין יעצט צו דעם עניין וואס ער לערנט תורה לשמה, איז ער דאך העכער פון וועלט, מצד דעם עצם עסק בתורה לשמה איז ער אינגאנצן אפגעטראגן און העכער פון כל ענייני עולם, מרוממתו על כל המעשים. ווערט זייער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס רב מאיר ניצט ביידע לשונות, מגדלתו איז טאקע א גדול אבער בערך, ער בערך לעולם, ער קריגט דאך די דברים הרבה, איז ער שייך צו דעם, מענטשן זאלן אים קומען פרעגן שאלות, מענטשן זאלן אים קומען פרעגן שאלות אין הלכה, דברי תורה ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ פון דעם בעל שם טוב, אז אז נהנה ממנו עצה ותושיה, רעדט זיך וועגן דברי תורה, אין אלע זאכן האט ער זיין. און מרוממתו, איז אין די דרגה וואס איז למעלה מן העולם, אזוי ווי ווען ער לערנט תורה, איז ער צוגעבונדן צום אייבערשטן, איז העכער פון וועלט. אות יו ד, אף על פי אז די דרגה פון עוסק בתורה לשמה אין אן אופן תמידי איז נישט צו יעדן איינעם שייך, ווי געזאגט פריערט, דער רבי וועט ארויסברענגען יעצט אז מ'רעדט צו יעדן אידן דא. ווי קען מען רעדן צו יעדן אידן, מ'רעדט דאך אז דרגה פון עוסק בתורה לשמה איז אן אופן תמידי, און ס'איז נישט, איז נישט צו יעדן איינעם, דער רבי ברענגט אראפ אין אין אין איין און דרייסיג ראה רמב ם הלכות תשובה שם הלכה ב', ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל אדם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו וכו'. און דער רבי זאגט ראה גם בארוכה, פירוש המשניות פונעם רמב ם, סנהדרין, ריש פרק חלק. יא אויב אזוי איז דאך נישט שייך צו יעדן איינעם, זאגט אבער דער אלטער רבי אין תניא, געוואלדיג, דעם אלטן רבינ'ס אין תניא ווערן פארשטאנדיג אז מען רעדט דא צו יעדן איינעם, אין תניא סוף פרק מ א, זאגט דער אלטער רבי אז די כוונה פון לשמה דארף זיין ביי יעדערן, על כל פנים בתחילת הלימוד. יעדער איד ווען ער גייט זיך אוועקזעצן לערנען תורה יעדן טאג, דארף ער אנהייבן לערנען תורה אין א אופן פון טראכטן אז זיין כוונה איז ער לערנט לשמה אפילו א גאנצע צייט קען נישט זיין לשמה ס'איז נישט מעגליך ווי ער זאגט פריער ויש לומר דעם ביאור אין דעם וואס דער ביאור דער אלטער רבי זאגט וויבאלד אז תורתו של הקדוש ברוך הוא איז אין סוף קען זי נישט נתפס ווערן אין דעם שכל פון א מענטשן א נברא און מוגבל לכאורה תורה די חכמתו של הקדוש ברוך הוא ווי קען עס נתפס ווערן אין א שכל פון א מענטשן וואס איז א נברא פון דעם אויבערשטן און ער איז א מוגבל ווי קען ער זיין? ווען קענסטו מקבל זיין די תורה? סיידן עס איז ביי אים דא די תנועה פון ביטול. ווען ער גייט לערנען תורה, דארף ער לערנען אלץ מיט א ביטול. וואס דורך דעם קען ער מקבל זיין תורתו של הקדוש ברוך הוא. אנדערש קען ער נישט מקבל זיין די תורה. על דרך ווי מ'געפינט ביי מתן תורה לא, אז די כלי צו קבלת התורה איז געווען דער ביטול פון זייער זאגן נעשה ונשמע. און נישט נאר דאס נאר בהקדמת נעשה לנשמע ווי די גמרא זאגט אין שבת אז זיי האבן מקדים געווען נעשה לנשמע מיר וועלן טון קען זיין מיט דאס זאגן זאכן וואס דו קענסט עס גארנישט טון ווי די גמרא ברענגט אראפ דארט עמא פזיזא ניין עס איז דווקא הקדמת נעשה לנשמע דאס מיינט אז ס'איז בטל אין גאנצן איך וועל טון דאס אזוי לערנט מען תורה אזוי קען מען מקבל זיין תורה און אזוי איז עס אויך ביי יעדער נעם לערנט מען ארויס וואס דער אלטער רבי דער רבי גייט מסביר וואס דער אלטער רבי מיינט אז יעדער איד ווען ער הייבט אן לערנען בתחילת הלימוד דארף זיין לשמה עס קען נישט זיין אן ביטל ווען ער זעצט זיך לערנען מוז זיין דער ענין פון ביטל און אזוי איז עס אויך ביי יעדערן אז איידער עס הייבט זיך ביי אים אן דער סדר פון לימוד התורה פאר ער זעצט זיך אוועק פאר ער הייבט אן לערנען וואס דאן איז דער פסק דין פארקערט לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה ווי די גמרא זאגט אין פסחים דארף אבער זיין די תנועה פון קבלת התורה ס'איז טאקע לעולם ילמד אדם ווען דו לערנסט פארן לערנען איז זיך אוועקזעצן לערנען מיט א ביטל מיט א קבלת עול הקדמת נעשה לנשמע דארף זיין די תנועה פון קבלת התורה כדי צו באקומען א שייכות מיט תורתו של הקדוש ברוך הוא יעמאלט וועסט קענען זיצן און לערנען דער רבי לייגט צו זייער געשמאק אין הערה אַכט און דרײַסיק, להעיר ממה שנתבאר אין ליקוטי שיחות חלק ט"ו, די גאנצע שווערע שאלה וואס אלע קאכן זיך אין דעם, פארוואס הייבט זיך אן די תורה מיט א בית? אויב דער אייבישטער אליין האט אויסגעשטעלט דעם סדר פון א' ב', און דער סדר איז דאך א געוואלדיגער ענין, איז דער אייבישטער נעמט דעם בית און שטעלט אים אוועק אנהייב תורה, וואס איז א גאנצער וויכוח, דער מדרש דער א' האט געהאט א טענה, איך בין א', פארוואס האט מען נישט גענוצט? און דער אייבישטער דארף אים ענטפערן, אז כ'וועל דיר נוצן ביי עשרת הדיברות, אין פרשת יתרו, אין אנכי השם אלקיך, איז איינער א', עטנא'נען מיט א', פארוואס הייבט זיך אן מיט א ב'? גיט דער רבי דארטן א געשמאקע געוואלדיגע שיחה, די ערשטע שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט"ו, זאגט דער רבי דארטן, כי לימוד התורה בהבנה והשגה הוא ענין הב' שבתורה, ווען דו זאגסט בראשית, איז דאס שוין בית, איז שוין די צווייטע זאך, ווען דו לערנסט תורה ביסט שוין אין צווייטע דרגה, ווי מען לערנט יעצט דא קלאר, כי אפשר להיות, ווען קען זיין דער ענין פון הבנה והשגה בתורה, ווען ס'איז די צווייטע זאך, רק לאחר הקדמת הביטול יעמאלט קען זיין די ענין פון תורה. און דאס איז דורך דער תנועה פון ביטול וואס דריקט זיך אויס אין דער כוונה לשמה פאר ער זעצט זיך אוועק לערנען אדער ווען ער זעצט זיך אוועק פאר ער הייבט אן לערנען ער האט נישט קיין אייגענע פניה אין זיין לימוד דאס וואס ער טראכט וואס ווייזט אויף א הרגש פון דער אייגענער מציאות און עס הערט זיך נאר אן די מציאות פון תורה ער איז גארנישט דא דא וואס גייסטו טון דער אייבישטער האט געהייסן לערנען איך בין א עבד השם איך בין א איד וואס איך וויל מקיים זיין וואס דער אייבישטער זאגט גיי איך לערן איך תורה ס'איז גארנישט ער ער טוט וואס דער אייבערשטער וויל, עס הערט זיך נישט, עס הערט זיך אן נאר די מציאות פון תורה. און דאס איז אויך דער טעם פארוואס דער מסדר הברייסה האט אנגעהויבן די ברייסה פון קניין תורה מיט די מימרא פון רב מאיר. יעצט וועלן מיר פארשטיין נאך א זאך וואס מ'זאגט פריער, אז די אכטע שאלה איז צום סוף, און לויט דעם גאנצן הסבר וואס מ'האט געגעבן ביז יעצט אלע שאלות איז נאך אפגעפאלן, וועט דער רבי ענטפערן נאך א שווערע שאלה, רבונו של עולם, דו גייסט רעדן צו א אידן וואס לערנט תורה לשמה, די שאלה איז געווען צו וועמען רעדט ער?

דלכאורה תמוה, פריער וואלט געפאסט צו ברענגען די ברייתות וואס זענען מרמז אויף לימוד התורה בכלל, און ערשט דערנאך אויף דער העכסטער מדרגה אין לימוד התורה, עוסק בתורה לשמה. דאס איז א סדר. דער רבי זאגט יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג, ווייל די ברייתא פון קניין תורה וועלכע מען לערנט אין דעם שבת פאר שבועות, מען האט דאך עס אריינגעשטעלט די זעקסטע פרק אלס פרק אבות, ווייל עס קומט אויס אלעמאל דער זעקסטער אלעמאל שבת פאר שבועות, ווי ס'וועט זיין דעם יאר אין תשפ"ג, און מיר לערנען דעם שבת במדבר, עט'ן לערנען פרק ו', פרייטאג און שב, פרייטאג און שבת אין חוץ לארץ און פרייטאג אין ארץ ישראל וועט זיין שבועות. ממילא וויבאלד אז מען לערנט דאס אלעמאל פאר שבועות, איז ר' מאיר האט געפילט אז זיי קען אנהייבן מיט דעם ענין, גיט ארויס דעם סדר ווי א איד דארף זיך גרייטן צו קבלת התורה בחג השבועות רב מאיר לאזט אונז וויסן ווי אזוי גרייט מען זיך צו צו תורה ווי אזוי גרייט מען זיך צו צו יונטף וואס דער סדר איז צום אלעם ערשטן פאדערט זיך די תנועה פון עוסק בתורה לשמה ווי יעצט געלערנט דער אלטער רבי זאגט אז יעדער איינער ווען ער גייט זיך אוועקזעצן לערנען מוז ער האבן די דרגא פון לשמה אניט אז ער האט נישט די ביטל איז ער גארנישט שייך צו פארשטיין דעם אייבערשטנס תורה צו קענען פארשטיין און קענען זיין א שייכות צו די תורה ס'איז א נברא און א מוגבל דער אייבערשטער איז אין סוף מוז ער אנקומען צו דעם איז רב מאיר זאגט זייער גוט יעדער איינער ווען ער גייט לערנען איז עוסק בתורה לשמה מוז זיך אנהייבן לשמה דער רבי לייגט צו אין הערה 41 על דרך מה שנתבאר כמה פעמים לקוטי שיחות חלק י"ב זאגט דער רבי ואפשר לכל אחד ואחד לקבוע עתים בתורה באופן שבעת ההיא יהיה לימודו באופן דתורתו אומנותו איך האב אליין געהערט פון רעבן געווען ביי פארברענגען א שבועות'דיגע פארברענגען און דער רבי זאגט א איד זעצט זיך אוועק לערנען ער ארבעט שווער ער קומט אהיים דארף ער לערנען זיינע שיעורים ער מוז דאך לערנען יעדער איינער לויט זיין וויפיל די וויפיל די תורה גיט אים אז ער דארף לערנען ער זעצט זיך אוועק לערנען און ס'קלינגט דער טעלעפאן זאגט דער רבי א איד דארף לערנען אזא אופן תורתו אומנותו אז ער הערט גאר נישט דעם טעלעפאן דאס וואס דער רבי זאגט איז געוואלדיג רב מאיר הייבט אן דווקא מיט תורה לשמה ווייל יעדער איד דארף עס טון וואס דורך דעם איז מען מקבל תורה ווען זאגט ער עס ווען מען לערנט עס שבת פאר שבועות, דאס איז די בעסטע צוגרייטונג אויף מאכן קבלת התורה, וואס דורך דעם וואס יעדער איד איז עוסק בתורה לשמה, און מען זאגט עס שבת פאר שבועות, אז כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, גייט דאס אויף יעדן אידן, וואס דורך דעם איז מען מקבל די תורה, און ערשט דערנאך הויבט זיך אן דער סדר פון לימוד התורה בפועל. קבלת התורה דער ענין פון ביטול דערנאכדעם הייבט זיך אן דער ענין פון לימוד און דאס דארף זיין מיט פארשטאנד און מיט אלע זאכן וואס דארף זיין דאס נעמט זיך פון שיחה שבת פרשת במדבר חג השבועות און שבת פרשת נשא תשל"ה